רבותי עס איז צוגעקומען צוויי וויכטיגע זאכן וואס מען מוז הערן נאך פאר שבת ווייל דאס קען מען נישט לאזן ווארטן ביז נאך שבת, די ערשטע זאך איז אז מען האט געכאפט איינע פון די סאו קאלד גרעסטע עסקנים פון די שטאט וואס ער האט אסאך רשעות געטון פאר מענטשן וואס ער הייסט אין די תורה. הייסט ער אן עסקן, ווייל ס'שטייט דארטן ביי יצחק אבינו אז מ'האט זיך ארומגעקריגט אויף די בארות כי התעשקו עמו, דאס איז די היינטיגע עסקנים, על כל פנים ער הייסט יענקי דאסקאל. ער האט גערעיפט א פופצן זעכצן יעריג מיידל, וואט ע דעם שעים, דאס איז אונזער לאוזי קאמיוניטי, סאו דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך איז אזוי ווי. איז ער דאך יעצט געווארן אויף די נייעס, אזוי ווי ער איז געווארן אויף די נייעס איז וויל נחום קליין אז מען זאל שוין אויפהערן פון אים צו רעדן, ס'זאל שוין זיין א שם דמשתכח, און ער אפערט מיר דא געלט, יעצט קענטס אויסהערן, ס'איז אן א בושה, און איך זאג אים זאלסט וויסן איך וועל דיך אויפפיקן, אן א בושה. יעצט קען זיין דאס איז א ריווערס סייקאלעדזשי, ער וויל פון מיר עפעס הערן, עס געבן אזוינפיל געלט צו אזוינפיל און ממילא העט ער מיך האבן ווי מען זאגט ביי מיין גארגל חס ושלום, אבער עס קען זיין ניין, זיי וואלטן געקענט באשטיין צו צאלן געלט, אבער כ'האב זיי צו זאגן גרויסע נייעס, איך דארף נישט קיין געלט הא הא אקעי סא הערטס עס אויס, ס'איז דא איינער הייסט ער יענקי דאסקאל, ער איז די הויפט פון כ'ווייס אליין נישט וויפיל זאכן די. פאליס מיט דאר איך ווייס וויפיל נאך זאכן, יעצט דער מענטש האט זייער א גוטן אפעטיט, ואנכי מגן לך, ער האט א גוטן מאגן, האט אפעטיט צו א זעכצן יעריג מיידל זי צו רעיפן, פח אזא שמוציגער הונט. דער חפץ חיים זאגט אז אויף די וועלט באצאלט דער אייבישטער בין אדם לחבירו. וויל איך קודם פארציילן אונז האמיר אין וויזשניץ איינער וואס האט געבלאזן שופר פאר די פרויען, און ער האט געהאט אפעטיט צו א זעכציג יעריגע שיקסע אין נייעק, סאו איך האב געוואלט וויסן אז מען האט יעצט געכאפט דעם יענקי דאסקאל, צו ער קען אויך גיין בלאזן שופר פאר די פרויען, איך הער אז ער דאוונט אין באבוב ווייל מען האט אים ארויסגעווארפן, ער איז געווען אמאל פרעזידענט פון די ספרדישע שול און מען האט אים אויפגעפיקט און ארויסגעטראגן, סאו איך בין נישט קלאר פונקטליך וואס דא גייט פאר, קען זיין ער קען בלאזן פאר די פרויען שופר? אזוי ווי יענער וואס האט געבלאזן אין וויזשניץ. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט אמאל, ווער ס'הערט אויס דעם האטליין ווען נישט זאל איך'ס איבערזאגן בקיצור. כ'האב געארבעט פאר א איד וואס ער האט געהייסן פייוויש מענדלאוויטש, כ'האב געבויט א מקווה אין בארדיטשוב, כ'האב נישט געענדיגט, איך בין אוועק אינמיטן, וואס איז געשען איז, ס'איז געווען דארטן זנות מיט אלע שמוציגע זאכן, חילול שבת, ס'איז געווען איינער אלעקס, דער אלעקס האט חתונה געהאט מיט א גויטע. און ער האט זיך צוקריגט מיט איר, האט אים זיין מאמע געבעטן, פאר יעצט אויף ארץ ישראל, עסטו ברענגען א אידיש מיידל מיט צו אפקויפן פאר געלט, און איך וויל זאלסט חתונה האבן אידיש, ווייל דו ביסט מיין איינציגער זון וואס איך האב, א בן יחיד, איך האב, זי האט נישט קיין טעכטער אויך נישט. אה, דער, דער פייוויש האט אים משוגע געמאכט, ניין, ער דארף מאכן קודם געלט, געלט, געלט, געלט, געלט. יעצט, איך בין דארט געווען שבת, איך האב אויף דעם עדות, ס'זענען געקומען צוויי גויים און אלעקס איז אריין מיט זיי אין אפיס און מ'האט פיר שעה האט מען געפירט ביזנעס און איך קען נאך זאגן בתורת עדות דעמאלטס שבת האב איך נישט געדאווענט אין ביהמ"ד בכלל ווייל איך בין געשטאנען אונטער די טיר און אויסגעהערט אלעס וואס מ'רעדט דארט איך האב מיטגעהאט מיט מיר איינעם וואס ער האט געהייסן פוקס עפעס א קאפ שטיק ער איז געווען פון ארץ ישראל און ער האט געארבעט פאר פייווישן אין מוסד בקיצור און ס'איז געווען דארטן לעבעדיג. איז די חילול שבת האט מיר נישט געפאלן, דאס אז די בנות שרה סאשא מיט די בית לוי יצחק האבן זיך געטראפן האט מיר נישט געפאלן, די אינגלעך מיט די מיידלעך, און כ'האב געזאגט פאר פייווישן, זאלסט וויסן, איך לאז איבער דעם דזשאב, איך האב געהאלטן אינמיטן בויען א מקווה, און איך גיי אויף ארץ ישראל, און איך זאג פאר ר' מאיר בראנדסדארפער, ער האט געדארפט זיין דער רב המכשיר, אז איך געב אויף, ער זאל זוכן א צווייטן. שוין, איז געווען אזוי, דער יענקל דאסקאל. מיט דעם בוקסבוים, ס'איז געווען איינער בוקסבוים וואס ער ארבעט ביי קדם ביי די וויין אין קאליפארניע, ער וואוינט אין בארא פארק, ער האט דארט געגעבן נעמען פאר מיידלעך, האב איך געזאגט דו טארסט דאס נישט טוהן, ער האט עולה געווען לתורה און ער האט זיי געגעבן נעמען, מ'האט באצאלט פאר פייווישן אפאר טויזענט דאלער פאר יעדן נאמען, זאג איך, די מיידלעך גייען אמאל חתונה האבן און זיי האבן א נאמען, ס'וועט זיין א פראבלעם מיט השם דמתקריא מיט נישט, און נאכדעם האסטו א פראבלעם טאמער חלילה זיי האבן זיך גע'גט. ווי קומסטו דיך צו מישן אין אזעלכע זאכן? האב איך געמאכט דערפון א גאנצן טעקס. שוין, און סוף איז געווען אז איך האב אויפגעגעבן, האבן זיי דאך געוואוסט אז דא גייט זיין גאר גרויסע צרות, ווייל איך גיי פארן צו ר' מאיר בראנדסדארפער און אים זאגן אז עס איז נישט קיין מוסד וואס דו מעגסט אפילו זיין אפיליעטעד מיט, איז ער געגאנגען און ער האט זיך אפגעשמועסט אז זיי מאכן. אה, ונהפוך הוא, אזוי ווי פוטיפר, זיי גייען זאגן אז נחום ראזנבערג האט דא געטשעפעט מיט די מיידלעך און אונז האבן מיר אים גאר ארויסגעווארפן. שוין, פארטיג. עניוועי, אלוקים יבקש את הנרדף, איך האב דאך געוואלט מיט דעם גרעסטן מאס ערנסטקייט צו מאכן א מקוה, כ'האב עס געמוזט איבערלאזן ווייל כ'האב געזען אז ס'וועט נישט טויגן. האב אויך געטראפן אז דער אלעקס האט אים געברענגט א גרויסן ווערהאוז מיט טשיקן איז דארט געווען מיט פלייש פארפרוירן פלייש איך האב געזעהן אז דארט גייט זיין אן אומגליק עניוועי איך האב מיך נישט וויסנדיג געמאכט זיי האבן מיך געסטראשעט זיי גייען זאגן דער שייגעץ בוקסבוים ער איז דעם עלעגאנטערס א שוואגער ער איז אן אייניקל פונעם גאלאנטער רב ער איז געזעסן דארטן ער האט געשריגן הויך אין מוסד טאמער דו וועסט גיין און דו וועסט דערציילן אין ארץ ישראל וואס דא גייט פאר, וועלן מיר אונז זיין עדות אז דו האסט געטאטשט מיידלעך. שוין, פיין. האב איך געזאגט הער אויס, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, איך גיי טון וואס איך דארף. איך בין אוועקגעפארן אויף ירושלים, כ'האב געזאגט ר' מאיר בראנדסדארפערן, זיי נישט אפיליעטעד מיט דעם מוסד, דארט גייט פאר חילול שבת, מיט זנות, מיט וואס דו ווילסט הערן און געדענקען. קיצור, ר' מאיר בראנדסדארפער האט זיך ארויסגעדרייט, און די סוף איז געווען, ער האט געזוכט אן אנדערן זאל פארטיגן די מקוה, כ'ווייס נישט צו ער האט יא געפארטיגט צו נישט, ס'נישט מיין ביזנעס. עניוועי, איז דער יענקי דאסקאל דער שייגעץ, איך האב א טעיפ וואס א מיידל האט עס מיר געגעבן. יענקי דאסקאל איז געגאנגען און ער האט אפגעקאלט קאונסלערס. און ער האט זיי געפרעגט אפשר קענסטו זאגן אז נחום האט דיך געוואלט טאטשן, און ער האט אנגעטראפן, איך האב די טעיפ מ'קען עס הערן, אבער למעשה איך האב נאר ווי ער האט גערעדט מיט צוויי פון די הויפט קאונסלערס, די מעשה איז געווען אז ס'איז געווען א מיידל וואס האט געהאט אפענדיקס, יעצט אויב מ'האט אפענדיקס מוז מען אפערירן ביז א שעה צוויי דריי ווען נישט איז דאס קינד טויט חלילה, דעמאלטס איז ר' מאיר בראנדסדארפער געקומען אויף שבת אויף בארדיטשוב. למעשה האט מען נישט געקענט לאזן אפערירן דאס קינד, נאר אז ס'איז דא א גאט לויבן די גבאי וועלכע האט מסביר געווען פאר פייווישן אז אין רוסלאנד איז דא אזא מין זאך אז מען גנב'עט די פארטס פון דעם מענטש, אזוי ווי למשל די קידניס גנב'עט מען ביי יעדן, ס'איז געווען א בת יעקב מיידל געקומען דארטן א יאר פארדעם, נישט אויף בארדיטשוב, אויף קיעוו. ס'האט איר וויי געטון דער בויך, מ'האט איר אריינגעפירט אין שפיטאל, בקיצור מ'האט איר ארויסגעשניטן א קידני, ארויסגעשניטן א קידני, זי קומט אהיים אויף ניו יארק און זי האט נאך געהאט אביסל פעין, זי איז געגאנגען מאכן א עקסרעי צו זען צו אלעס איז גוט, ווייל זי האט דאך נישט געוואוסט מ'האט איר ארויסגעשניטן א קידני, בקיצור קומט די דאקטער און זאגט דיר פעלט איין קידני, זאגט זי ביסט משוגע? זאגט ער משוגע ביסטו ווייל ביסט געגאנגען אין אוקריינע, זיי גנב'נען אוועק פארטס. סוף איז זי געגאנגען זי איז צוריק געפארן דארט זי געטראפן דעם דאקטער און געפרעגט פארוואס האסטו גע'גנב'עט מיין קידני אן א רשות האט דער מיידל געזאגט אזוי קוק אהער איך האב אן אלטע מאמע וואס די אלטע מאמע איז אלט אכציג יאר און די ביסט א יונג קינד האסט צוויי האב איך גענומען איינס פון דיר געב פאר מיין אלטע מאמע. שוין, דאס דאס איז אוקריינע. האב איך געזאגט פאר פייוויש מען קען נישט לאזן אפערירן, האבן מיר גענומען דעם גרעסטן דאקטער, דער רב פון אוקריינע האט אונז צוגעשטעלט דעם גרעסטן דאקטער דאס וואס ער נוצט, אבער מען מוז דארט שטיין. קום איך אריין אין די אפערעדינג רום, איז געווען דארטן, ווען איך בין אבער געפארן איז ר' מאיר בראנדסדארפער דארט געווען, איך האב געזאגט הער אויס. איך קען רוסיש אבער נישט אזוי פערפעקט, מען דארף רעדן מיט דאקטוירים, און אויסער דעם ס'קומט א מיידל, איך מיין מ'גייט עס אפערירן, איך קען דאך נישט זיין ס'איז איסור ייחוד מיט אלעם, איז האב איך געוואלט זייער שטארק אז איך זאל מיטנעמען פון דא א עלטערערע קאונסלער, ס'איז א קאונסלער וואס איז געווען אזוי געלונגען, זי האט געקענט תניא אויף אויסענווענדיג מיטן לשון, זי איז געקומען פון טשערנאוויץ, בקיצור. האב איך, האט מיר ר' מאיר געזאגט, יא על פי הלכה מעגסטו זי מיט נעמען, עניוועי ס'איז דאך נישט קיין חילול שבת נאר דאס מיט פארן, זאלסט זי נעמען, קיין תחומין איז אויך נישט דא ווייל ס'איז דאך אין א קאר, עניוועי איך נעם זי מיט, און ווען ס'קומען צו מאכן די אפערעישן פרייטאג צונאכטס האב איך געזאגט דעם דאקטער איך מוז זיין אינעווענדיג אינע אפערעדינג רום, בקיצור זאגט ער מען קען נישט נאר א דאקטער קען זיין, זאג איך הער אויס איך בין א דאקטער, איך האב נאר נישט קיין לייסענס אין אוקריינע אבער איך בין א דאקטער. און איך האב אים מסביר געווען אז איך וויל זעהן אז דו זאלסט נישט טאטשען די פעלאופיען טובס, ווייל טאמער יא, דאס מיידל קען נישט האבן קיין קינדער, און ער קוקט מיך אן, אה דו ביסט יא א דאקטער, דו קענסט טאטשן, זאג איך אים יעס, איך בין א גרויסע דאקטער, עניוועי ער האט באקומען א פרעמישען אז איך מעג זיין אינעווענדיג בשעת די אפערעישען, אין די אפערעישען זעהט מען גארנישט, די גאנצע באדי איז צוגעדעקט, ס'איז נאר דארט ווי מ'אפערעיט דאס פלאץ זעהט מען, עניוועי איך בין דארט געשטאנען און ס'איז געווען די קאונסלער, וואס איז זייער א חשוב קינד געווען, האט זי דעמאלטס געזאגט, רב ראזענבערג דא מוז יעדער גיין נאר מיט אזא, אזוי ווי די דאקטוירים גייען, און איך האב געדארפט זי זאל אויך זיין אין די אפערעיטינג רום, ווייל טאמער דארף איך עפעס רעדן צום דאקטער און כאילו איך האב מיך געמאכט ווי איך בין די גרויסע דאקטער, איז האט זי געזאגט, רב ראזענבערג איך קען נישט שטיין דא אזוי מיט אזא דורכזיכטיגן גאון. און איר זענט דא. איך הער אויס, איך הער וואס דו זאגסט, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, איך וועל זיין אויסגעדרייט אויף די אנדערע זייט, אבער דו מוזט דא זיין ווייל אנדערש קען עס נישט געשען, דא קען זיין א גניבה פון די פארטס, איך מוז וואטשן. עניוועי, די סוף איז געווען אז מען האט געמאכט די אפערעישן, ער האט מיר געוויזן די גאנצע צייט, זעסט יעצט דא איז די פעלאופיען טובס, איך קום נישט אן ביז אהין, און ער האט מיר געוויזן די גאנצע צייט, אז ער האט געארבעט נאר אויף די אפענדיקס. ס'איז געקומען נאך די אפערעישאן געווען צוויי דרייסיג אינדערפרי, איז האט מען זי אריינגעטראגן אין א פרייוועט רום, זענען געקומען אלע רוסישע דאקטוירים די חזירים און יעדער האט געוואלט קוקן אויף א מיידעלע פון זיבעצן יאר, און איך האב נישט געלאזט, איך האב געזאגט דא גייט קיינער נישט אריינקומען, דא. נישט דא דער דאקטער וואס האט געאפערעט ער קען אריינקומען א חוץ פון דעם קען קיינער נישט קומען אדער וועל שיקט נורסעס פרויען און אזוי איז געווען און דער קאונסלער איז געבליבן דארטן צו וואטשן צוויי דרייסיג האב איך געמאכט קידוש און כ'האב געגעסן דארט אביסל סעודת שבת און נאכדעם זאג איך פאר די קאונסלער ס'איז אזוי איך גיי מיך נישט לייגן דא שלאפן אין א צימער ווי מיידלעך שלאפן די מיט די חולה מען דארף אבער מוראדיג אכטונג געבן ווייל דא קען געשען א רעיפ ווייל דא איז דאך א און אין אוקריינע איז דאך א מענטש אזוי ווי א קעצעלע, אזוי ווי א מייזעלע, מען טוט וואס מען וויל. איז בעט איך דיך א טובה, שפאר צו די טיר, זאלסט נישט אריינלאזן קיינעם, אדער א פרוי, אדער דער דאקטער וואס האט אפערירט. שוין. פרעגט זי וואס גייסטו טון, זאג איך, איך גיי שוין אין שול, ווייל דא ביז צו די שול איז בערך דריי שעה אוועק, און כ'וועל אנקומען צום דאווענען, וואס זאל איך טון? און אזוי געווען, איך בין אוועק. און נאכן דאווענען בין איך צוריק געגאנגען זעהן צו אלעס איז אין ארדענונג, און ס'איז געווען א מחיה. איז געגאנגען יענקל דאסקאל און ער קאלט אפ דעם מיידל, עס איז געווען א מעשה א האלב יאר נאכדעם, און ער וויל וויסן צו נחום ראזנבערג האט דיך געטאטשט ביינאכט אינמיטן די נאכט שלאפן ווי ער איז געשלאפן, און זי האט אים אלעס פארציילט, זאגט נחום ראזנבערג איז א גרויסע ירא שמים, ער איז אפילו נישט אריינגעקומען מיט מיר אין יענעם צימער. ער האט געמאכט קידוש, איז געווען דארטן אין אזא פארצימער, און נאכדעם ווען ער האט געבענטשט איז ער גראד אוועק געגאנגען, אפשר דאך, אפשר אויפן וועג פארן, און זי האט זיך אויפגערעגט, זי האט זיך געקאכט, אזוינס טוט מען פאר א מענטש? בקיצור, די סוף איז געווען אז זי האט אזוי פיינט געהאט אידישקייט, אז דאס איז אידישקייט, אז זי האט דא גענומען נאר איינעם וואס ער איז א גוי גמור, ס'הייסט ער איז א איד אבער וואס ער האלט נישט גארנישט פון תורה ומצוות, זאגט אזוינס טוט מען פאר א מענטש און געזעסן דארטן וואכן חדשים זיך מוסר נפש געווען פאר אלעמען אז ס'זאל קלאפן, וויל מען מיר מסביר זיין אז זי זאל זאגן אז איך האב איר געטאטשט? פוי. כ'האב עס שוין פארציילט די מעשה. נאכן זיך גיין ס'האט אנגעקאלט נאך א מיידל. דא דארט א מיידל וואס איז געגעבן געווען פון יוראפ ערגעץ, און זיי האבן איר אויך אנגעהויבן משוגע צו מאכן צו איך האב איר געוואלט טאטשן צו כ'האב איר געטאטשט, אה רחמנא ליצלן. און זי איז מער א היימיש קינד, זי איז נישט קיין רוסישע. האט זי געזאגט פאר זיי, העי איך וויל ענק עפעס זאגן, זוכטס ענק אן אנדערן, דער מענטש איז זייער זייער אן איידלער מענטש, נישט נאר האט נישט געטאטשט, האט אפילו נישט גערעדט מיט א מיידל, איז געווען דארטן אפאר וואכן צו אפאר חדשים, זי ווייסט נישט וואס איז געקומען נאך מיר. אפאר חדשים האט אפילו נישט גערעדט מיט די מיידלעך, ווען איך זוך מיר צו גיין וואוינען מיט א מיידל גיי איך זוכן א זעכצן יעריג מיידל צו א סקול גירל? צו דעם דארף מען דאך זיין אן עקסטערע משוגענער. איך האב ענק שוין מסביר געווען, דער לאך איז די זעלבע ביי יעדן, די פילינג איז די זעלבע ביי יעדן, און שטינקען שטינקט עס פונקט אזוי ביי יעדן גלייך. די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען איינער וואס האט געוואוינט מיט זונות, אזוי ברענגט די גמרא. בקיצור, און זי, די זונה, האט געזען אז דאס איז איינער פון די תנאים צו די אמוראים, בקיצור האט זי געוואלט אז דער מענטש זאל נישט זינדיגן דורך איר איז זי געגאנגען, זי האט אים גענומען די נאז און זי האט אים געשלעפט ביז צום אותו מקום און געזאגט שמעק, ס'האט אזוי געשטינקען אז יענער האט זיך אזוי פארעקלט ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט. אזוי ברענגט דער מדרש. ס'איז די זעלבע אלל אווער, גייט מען נעמען א סיקסטין יער אולד גערל צו א מיידל וואס זי קומט דארטן צו זיין א קאונסלער? משוגענע חברה, כ'מיין ס'האט דאך שוין נישט אינגאנצן קיין באגריף ווי משוגע זיי זענען, און דאס האט יענקי געוואלט אנדרייען יעצט דעם מיידל. ס'האט איר זייער געהארט וואס מ'האט געטון, ווייל זי איז געווען נישט קיין רוסישע, זי איז געווען א יוראפעישע. ס'האט איר אזוי געבאדערט אז זי איז געגאנגען זי האט ריקארדעד דעם גאנצן קאנווערסעישאן, און שי פעלט דעט איי העוו טו העוו איט, ווייל זי האט געמיינט אפשר זיי וועלן זיך אנרייצן אויף מיר, שי וואנטעד דעט איי שוד העוו די פעקטס וואטס גאואינג אן. פייוויש מענדלאוויטש, אינאיינעם מיט דעם גאלאנטער שייגעץ פון בארא פארק, דער וואס ארבעט ביי קדם, און יענקי דאסקאל האט געדארפט זיין דער וואס ער וועט אויספארשן, און זיי ווילן מיך טרייען צו טאפלען חס ושלום. עניוועי, איז מען הערט אויפן טעיפ ווי איינער א מיידל א ווייבל פרעגט זי אויס וואס יענקי דאסקאל אליינס האט איר געפרעגט צו נחום האט געטאטשט דיך צו אנדערע מיידלעך, זאגט זי ניין נישט ער האט געפרעגט, ס'איז זיין טאכטער געווען, ער האט גענומען זיין טאכטער, שטעל דיר פאר. אזוי שטייט דארטן, מען האט מען האט כדי מען זאל מכשיל זיין די אידן האט מען גענומען א בת מלכה פון מדין און מען האט זי ווי מען זאגט מפקיר געווען, א משוגענער דער שייגעץ, עניוועי איך האב דאס פארציילט די גאנצע צייט ווען ס'האט זיך אנגעדרייט די אלע זאכן, איך האב די טעיפס ס'איז אנבעליוועבל ווי זיי זיי האבן גענומען אליין אויסצופרעגן זאגט פונקטליך. אפשר האט ער פרובירט אמאל אהער מיט אים, בקיצור די חברה ווייסטע דאס איז נישט סאקמער קאקמער. עס איז מענטשן וואס האבן אין זיך אביסל געוויסן. נעמסט א מענטש ער זיצט דארטן חדשים וויל דארט בויען א מקווה הייבסט אן ווייל ער גייט אוועק הייבסט אן ער האט יא געטאטשט נישט געטאטשט עניוועי זאגט דער חפץ חיים אז בן אדם לח ואירע לחבירו צאלט דער אייבערשטער אויף די וועלט. און וואס איז געשען? פייוויש האט געהאט אזא ירידה אזא מפלה? די מוסד האט זיך צוגעשפארט? נאך יעצט דעם זומער, דאס הייסט דעם ווינטער, דעם פארגאנגענעם ווינטער, בין איך דאך געווען אין ארץ ישראל אפאר חדשים, איז פייוויש געקומען דארטן צו איינעם וואס ער איז אן עורך דין, א לויער, און די רוסישע ווילן אים נישט לאזן פארקויפן דעם בילדינג, דער אלעקס איז קלוגער פון אים, דער אלעקס וויל אים נישט לאזן פארקויפן, דער אלעקס שרייט ס'איז א נאן פראפיט, ס'איז נישט דיינס, ס'איז צדקה, ס'דארף גיין פאר טשאריטי, ער האט יענע צרות. און שוין. ער האט שוין געשיקט שליחים צו מיר אויך, ר' חנניה קאהן זיין אייניקל, לאז מיך שוין אפ, איך איך האב נישט מיט דיר, זאג איך דו האסט נישט מיט מיר אבער איך האב נאך מיט דיר, איר לאולייף וואס דו ביסט, אזא סאקמערע לאולייף, ניין דער רבי זכרונו לברכה, און דער הייליגער קדושת לוי, איינמאל איז געגאנגען ער, לייביש,

דו האסט געמיינט אז איך האב געכאפט א מיידל, האב איך דערצו געכאפט פון דיר עפעס, אזוי ווי דער פויגל האט געמיינט אז נח שיקט זי ארויס ווייל ער וויל חתונה האבן מיט איר בת זוג, וואס? די לאו-לייף. אזוי זעהן אויס אלע עסקנים, אלע פון וויליאמסבורג און אלע פון בארא פארק, און ברוך השם מ'ברעכט אונטער צוביסלעך אלע, אבער ווער ברעכט זיי אונטער? דער אייבערשטער אליינס, דער אייבערשטער נעמט זיך אן, זענען מיר וואוילע מענטשען, האבן מיר עס געמיינט ערליך, מ'האמיר געמיינט טאקע אז מ'וועט בויען א מקווה אין בארדיטשוב און ס'וועט דארט ווערן א ישוב און ס'וועט זיין עפעס, ס'וועט זיין גארנישט, יענקי דאסקאל האט געוואלט האבן זעכצן יעריגע מיידלעך צו שטופן אין זיי, און נאכדעם האט פייוויש געוואלט אריינברענגען דא מיידלעך זאלן זיך לערנען RN צו זיין רעדזשיסטערד נורס, ס'איז געווען א גאווערמענט פראגרעם אז מען זאל לערנען כדי מען זאל קענען אין אוקריינע האבן מער רעדזשיסטערד נורסעס, האב איך געזאגט פאר פייווישן איין מיידל דו ברענגסט דא אריין איך זעץ דיך איין, קעז איך האב שוין געזען וואס גייט פאר אין בארדיטשוב, עניוועי ברוך השם מ'איז ארויסגעקראכן פון די צרה, און יעצט האלט יענקי דאסקאל, דארטן וואו ער האט געוואלט אנדערע מענטשן זאלן האלטן. יענקי, ביסט אפריהענדעד, ביסט איינגעזעצט, און מערטשעם זיצן אויף א לאנגע צייט. און פון דעם וועט איר אויך זען א בנין אב לכל החטאים, איך זאג דיך שוין לאנג מען טאר נישט נוצן די שומרים זיי האבן אונז פארפירט די קאמיוניטי זענען געווען די גרעסטע רעיפיסט די גרעסטע נואפים און זיי האבן גענומען געלט אונטערן טיש, און זיי האבן באהאלטן אלעס וואס מ'האט זיך באצאלט אז זיי זאלן באהאלטן, איך שריי דאך דאס שוין לאנג, יעצט זאגן שוין אלע וואטסעפפס אה ר' נחום שרייט שוין לאנג דאס, איך שריי דאך דאס שוין יארן, אונז האבן א אנסעיף קאמיוניטי, יעצט האט זיך געעפנט נאך איינער וואס רופט זיך שמירה, זיי האבן אים געטרייט אונטערצוברענגען, יעצט איך ווייס נישט ווי גוט ער איז און ווי נישט גוט ער איז, דאס איז וואס מ'ווייסט מיר, דערווייל האט ער נאכנישט געטון אזאלכע רשעות ווי די שומרים. דערווייל האבן זיי נאך נישט גערעיפט קיין זעכצן-זיבעצן יעריגע מיידלעך, א ביג שעים רבותי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא דא איינער וואס ס'זעהט אויס ער באקומט געלט פון דעם נחום קליין, און דער האלט מיך אין איין קאלן, ער האט מיך שוין געקאלט, כ'האב אים שוין ארויפגעלייגט אמאל, יעצט קאלט ער ווידער, וואס קאלט ער? אז נחום קליין האט זיך אביסל בארואיגט ווייל ס'פאלט אראפ די היט פון אים ווייל ס'איז ארויפגעגאנגען יעצט אויף. די גאנצע היט פאלט יעצט ארויף אויף יענקי דאסקאל, איז במילא איז אים אביסל גרינגער און ער בעט מיך נאכאמאל איך זאל גארנישט טון און איך לייג אים ארויף ווייל איך האב אים געזאגט איין טאג וועל איך דיך אויפפיקן ווייל וואס דו טוסט איז איליגעל דו ביסט אינטרודינג אין דזשאסטעס און דו אפערסט געלט אדער קען זיין ער ווארט איך זאל בעטן געלט צו איך זאל זאגן יא איך וויל אים געבן געלט העט ער שוין מיר חלילה אנזעצן ניין ניין ניין איך דארף נישט דיין געלט דאס איז זנות געלט עניוועי פון דעם האט מען נישט קיין הצלחה איך האב מיט דיר גארנישט און דעטס איט.

מ'וועט נישט פארגעסן אונז קען מיר פארדייען צוויי שקצים דאסקאל מיט קליין אונז גיי מיר גארנישט פארגעסן איך גיי עס האלטן האט אף דע פרעס איך האב א גאנצן פלאן אונז האמיר א פלאן וויאזוי מען גייט עס באקעמפן אונז האמיר פרויען וואס זאגן איך האב א פרוי וואס האט מיר געזאגט אז זי האט דריי קינדער דארטן, זי קען גארנישט טוהן ווייל קיינער האט נישט געוואלט אננעמען אירע קינדער, ער האט זיי אנגענומען ס'איז אלס הכרת הטוב, און זי איז מחויב צו וואטעווער. האב איך געפרעגט די פרוי, אפשר קען איך בארגן דיינע קינדער און איך וועל זיי טראגן אויף א פלאץ ווי ס'איז דא זונות, פראסטיטושען, און זיי'ן אהיים ברענגען צוויי טויזענט דאלער יעדע וואך? זאגט זי, ר' ראזענבערג אזוי רעדט איר צו מיר? עס איז דאך א מענטש וואס טוט פארן כלל. זאג איך, וואס איר האט געטוהן יעצט איז די זעלבע גערעדט, דו זאגסט אזוי, דו ווייסט דיינע טעכטער זענען נישט סעיף, דו ווייסט וואס איז דארט געווען, נאר וויבאלד קיין איין סקול האט זיי נישט געוואלט אננעמען ביסטו מחויב אויף ווי מען זאגט צו הכרת הטוב, זאגט זי ווייסט כ'על אייך זאגן איר זענט גערעכט, זאג איך טוטס מיר א טובה גייטס צו די פאליס מאכטס א קעיס. אה, באט אויף דאסקאל גלייב איך נישט.

כ'האב אמאל געפרעגט איינעם ווען ער איז נאכגעלאפן נאך א ווייבל און מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים שיער געהארגעט, האב איך אים געפרעגט, איך קען דיין פרוי, כ'מיין איך קען זי פון זען, און איך קען דאס ווייבל וועם דו ביסט נאכגעלאפן, דער חילוק צווישן דיין ווייב מיט יענע פרוי איז אזוי ווי א מאנקי צו א מענטש, אזא חילוק איז, דיין ווייב איז אזא שיינע, א געלונגענע מיט אלע מעלות, יענע איז אזא גראבע פאס. האב איך אים געזאגט וויאזוי קען דאס זיין אז דו ביסט נאכגעלאפן נאך אזא פארשטינקענע גראבע פערד און דו האסט אזא שיין ווייבל אינדערהיים? זאגט ער הער אויס נחום, ה וואס? אבער זייט די אטאן פון מיינע טעכטער האלט איך זיי ארויסנעמען פון דעם דעם סקול, דער שולע. איין מינוט, קודם לאמיך ענדיגן נאכדעם וועל איך דיר זאגן. האט ער מיר געזאגט נחום זאלסט וויסן איך בין נישט געלאפן נאך דעם ווייבל. זאג איך וואס הייסט מען האט דיך דאך געכאפט? זאגט ער ניין, געלאפן איז דער פאץ

מוזט טון צו די זאך. אהא.
וואו קען מען שיקן וואו דו וועסט עס שיקן היינט וואו געסטו א הסכמה? נאכאמאל, איך גיב נישט אין ערגעץ קיין הסכמה, איך זאג מען דארף מיט קינדער דארף מען באגלייטן, מען דארף מיט זיי רעדן, און מען דארף זיך אומקוקן, נאר דער מוסד האט א חזקת, ווי מען זאגט, נישט קיין חזקת כשרות, ווייל מען האט געטון מה שלא יעשה,

נע, אז דו ווילסט נישט זאלן זעהן, אז דו ווילסט נישט זאלן זעהן, דעמאלטס זיי, זיי מוזן אהיים נעמען דעמאלטס טאג, ווייל אונז האלט מיר ביים קומען.
אפשר איז אפשר איז די מכוין יענע טאג. חס ושלום, איך בין נישט אייער ארבייטער. און וואס זאגט נחום קליין יעצט? זאגסט דאך אז דו רעדסט מיט אים, וואס זאגט ער? האט זיך שוין בארואיגט? ער איז אביסל רואיגער ווייל ער זעהט די דאסקאל פרשה.

איך זיך איך זיך נישט און מ'זאל אים נישט לייגן אין זכות, וואס אבער? איך קען דיר נאכאמאל זאגן וואס דו טוסט איז סעבאטאזש, דו הרג'סט דיך אוועק.
פארוואס הרג'ע איך מיך אוועק? ווייל ס. נישט מיך, ניין ניין ניין ניין, נישט מיך הרג'סטו אוועק, דיך הרג'סטו אוועק, מיך הרג'סטו נישט אוועק, ווייל די וואס דו טוסט יעצט טאר מען נישט טון געזעצליך. דאס הייסט אינטרודינג אין דזשאסטעס. אבער אבער, איך וויל דיר עפעס זאגן, ביסט נישט קיין לויער, און זעץ דיך נישט יעצט לערנען לאו, איך זאג דיר דאס איז אינטרודינג אין דזשאסטעס, איך קען דיך אויפפיקן אין צען מינוט קען קומען איינער דיך איינזעצן אזוי ווי מען האט איינגעזעצט יענקל דאסקאל, טוה נישט וואס דו טוסט. ניין, דיך העט מען נישט איינזעצן פאר צורירן אינעם מיידל, דיך העט מען איינזעצן ווייל דו האסט געוואלט. אינטרודינג אין דזשאסטעס, דאס איז פונקט אזא קריים. ס'האט א איד אמאל געזאגט, ס'שטייט אין די גמרא אז איינער וואס עסט מצה ערב פסח איז אזוי ווי כבא, אזוי ווי ער האט געוואוינט מיט זיין כלה בבית חמיו, ווייל אז דו קענסט ווארטן ביז ביינאכט קענסטו דאך עסן מצה אלץ א מצוה, אז דו קענסט ווארטן ביז ביינאכט קענסטו דאך וואוינען מיט די כלה, מיט דיין ווייב געהעריג ס'איז נאך די קידושין, האט א איד געזאגט ער האט אויסגעטרייט ביידע, ער האט געוואוינט בבית חמיו מיט די כלה, און ער האט אויך אויסגעטרייט צו עסן מצה פאר נאכטס, און עס איז, די גמרא זאגט ס'איז כאילי, זאגט דער איד כ'האב ביידע אויסגעטרייט, ס'איז ווייט פון כאילי, ס'איז ווייט כרחוק מזרח ומערב, די זעלבע זאג איך דיר אויכעט, ס'איז דא די זעלבע אויכעט, איינער גייט זיצן פאר אינטרודינג,

אז די וועי טו העווען איז פעיווד וויט גוד אינטענטשענס, די וועי טו העל, די וועג צום גיהנם, איז פעיווד מיט גוד אינטענטשענס, קיינער מיינט נישט שלעכטס, יעדער מיינט גוטס. הכנה דארט זאל ביטער גיין. הער אויס, האט ער נישט געדארפט, האט ער נישט געדארפט טוהן וואס ער האט געטוהן, דעטס איט. אה, ניין איך דרעי, איך פראביר פשוט וואס מען קען מאכן. מען קען גארנישט, ער גייט נאך באצאלן א ביטערע פרייז, ווייל מען הייבט ערשט יעצט אן צאמצונעמען וויקטימס און אלעס. סא אפשר אפשר קען מען זיך ארויסזעצן מער מיט א מיטינג און עס מער פארהאנדלען.
איך טריי דיר זאגן נאכאמאל אז דו'סט עס נאכאמאל פרעגן גיי איך רופן די פאליס מען זאל דיך אויפפיקן. ניין ניין איך זוך נישט אונטער צו דא איך זוך נישט גארנישט איך וויל סתם רעדן. ניין דו קענסט נישט רעדן ס'איז נישט דא וואס איך וויל נישט מיט דיר רעדן איך האב נישט מיט דיר וואס צו רעדן און פארטיג. אהא. אבער ווער מיט דעם אפשר ער איז א מיטינג מיט דעם קען מען עמך. מיט וועלכן מענטש? נאכן פלייוו. חלילה, כ'וואלט מיך נישט אראפגעזעצט מיט אזא מניוול, חלילה, א מענטש וואס ער קען צוקוקן אז מען טאטשט מיידלעך און מאכן א שווייג און נאך סטראשענען, ער האט אפגעקאלט דוב הייקינד האט בריוון ער האט אפגעקאלט מענטשן אז טאמער זיי קומען פאראויס עט מען ארויסווארפן.

ווען ר' ישכר דוב האט געלעבט און ווען רבי אהר'ל האט געלעבט איז געווען בעלז די גרעסטע גענגסטער ארגאניזעישאן פון גאנץ כלל ישראל, מען האט יעדן געסטראשעט און טעראריזירט און אלע רבנים, ווען א איד איז נישט געקומען כאטש זיבן מאל א יאר אויף בעלז האט מען אים דערגאנגען די יארן, זיי האבן דערגאנגען די יארן פאר מונקאטשער רב, איין מינוט. זיי האבן דערגאנגען די יארן פארן מונקאטשער רב מיט אלעס. שפעטער אז רבי אהרעלע איז געשטארבן האט זיך אנגעהויבן א מעשה וואס עס דארף זיין, האט בעלז אנגעהויבן צו שרייען זעמער נרדפים נרדפים, די שייגעץ די ביסט א נרדף? פארוואס אלע יארן האסטו געמעגט זיין א רודף? האט זיך איבערגעדרייט די מעשה זענען נרדפים, איז געקומען די גמרא זאגט ס'דארטן דא זיבן שווערע זאכן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, ער האט באשאפן. א גוטן וויין, יין קשה, פחד, מגיפה, הר קשה, אזוי יעדע זאך. בעלז קשה איז געקומען סאטמאר, סאטמאר האט אזא פליק אריין דערלאנגט פארן בעלזער, אפילו פאר הרב אהרל'ען, סאטמאר רב האט דערלאנגט א פליק פאר הרב אהרל'ען, ער האט אים אראפגענומען פון די מעפ, אראפגענומען אינגאנצן, ער איז שוין נישט געבליבן דער איש קדוש וואס מ'האט געהאלטן, און נאכדעם האט ער דערלאנגט א פליק פאר גאנץ בעלז, און נאכדעם האט מען סאטמאר אויך אראפגעברענגט.

קיינער איז נישט מכחיש קיין מופסים, מען האט נישט קיין פראבלעם מיט מופסים, ער האט געהאט גענגסטערס ארום און ארום וואס די גענגסטערס האבן געפירט דאס אידישקייט, און דאס זעלבע איז געווען מיטן סאטמארער רב, סאטמארער רב איז געווען א בעל מופת. איך האב געמיינט אז ער האט געזעהן אין הימל אלעס, אז ער האט נישט געוויסט איז ער דאך אויף צרות, האב איך געמיינט ער האט געזעהן אלעס אין הימל. דער תירוץ איז, דער תירוץ איז, לאמיר דיר עפעס זאגן, מענטשן זאגן דער רבי וויל נישט זיין רבי, ער קומט נאר אריין אזוי ווייסטו דא, האב איך געזאגט, איך האב קיינמאל נישט געזען מען זאל מיט הענקאפס אריינברענגען א רעבין צום טיש, קיינער וויל טאקע נישט דאס און ער וויל נישט יענץ און ער וויל נישט אהער און ער וויל נישט אהין, זענען אלע א באנטש אוו רוצחים זיי האבן געוואוסט וואס ס'גייט פאר ארום זיי, זיי האבן מסכים געווען און פארטיג. אלע האבן געוואוסט, ס'נישט דא קיינער וואס האט נישט געוואוסט. פארשטייסט? איז געקומען סאטמאר און גענומען בעלז און געמאכט אויס. און היינט שלאגן זיי זיך בעלז מיט סאטמאר, און אונז ווינטשן מיר זיי ביידע הצלחה. יא יא יא די סאטמארע זענען שקצים און די בעלזע זענען די זעלבע שקצים. ס'איז קיינער גארנישט. די בעלזע זאל מען רעדן אז זי האט עפעס גרויסע זאכן. כ'הער נישט. ביי אונז אין בעלז איז דא א רב מיט צוויי גרויסע זאכן. ווער? ביים היינטיגן בעלזער רב? שור, איך איך האלט ער איז א א צדיק, ווייסט פאר וואס? ווען איך וואלט געווארפן א הייסן ביגל-אייזן אויף מיין ווייב וואלט איך געווען אין שפיטאל, אדער אין אין משוגעים הויז חלילה, אדער איך וואלט געווען אין דזשעיל, און ער זיצט און פירט טויזנטער אידן. ער איז געווען א חיה פון וואלד, איך געדענק ר' מוישעלע האט אמאל געזאגט, מ'האט אים געזאגט דער בעלזער רב, בעלזער רב זאגט ער איז דאך א רשע, ער איז דאך מצער זיין ווייב וואס האט נישט איין טאג פון אים, ער האט זי געקאפעט, ער האט זי געקאפעט, ער האט מיט איר געטון כל דבר אסור, ער איז א נערוון-קראנקער, דאס איז קלאר, זיין מאמע איז געווען אביסל א צומישטע. מיינט אזוי, ער האט ער האט נישט געקענט נישט אויסהאלטן די גשמיות'דיגע וועלט, מיט דעם. אה, האט נישט געקענט אויסהאלטן די גשמיות'דיגע וועלט האט ער אנגעקאפעט דאס ווייב. אוי ביסטו גוט! יוי דו ביסט אזוי גוט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט נאר דו ביסט וואלסט געווען אן עקסעלענט קאמידיען. ער האט נאך געהאט א גרויסע גשמיות'דיגע וועלט ווייל זיין ווייב איז דריי מאל די סייז פון א נארמאלע פרוי. די רעבעצן? יא. רעבעצן זאגט מען גרויסע זאכן די אלטע וויזשניצער. יא יא אונז ווייסט מען אלע זאכן ווייסט מען ווייסט האט איינער האט אמאל געזאגט ער קען באווייזן מופתים, מען קען קענען שס איין מידה זיך צו פארעכטן איז שווערער פון די אלע זאכן. ווען די רעבעצן האט געווינטשען ברכות זענען מקוים געווארן גרויסע זאכן. יא יא, ס'איז קיין ספק נישט, קיינער איז אין דעם נישט מחולק. אונז האמער אן אנדערן פראבלעם, אז זי האט געפירט טיש פאר אינגעלייט און פאר בחורים, עס איז אזא מין חוצפה און א חילול השם אז ס'איז א גרויל. איך מיין די וועלן די רעבעצן זענען ממש א פחד און א נורא זיי צו קומען.